מסכת נזיר, דף ל' עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, האיש מגלח על נזירות אביו, א מענטש קען זיך אפשערן, דאס הייסט ברענגען די קרבנות פון דיע געלט וואס דער טאטע האט באשטימט פאר זיין נזירות, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה, אבער א פרוי קען זיך ניט אפשערן על נזירות אביה, כיצד? גיי איך יעצט מפרש זיין דעם איש מגלח על נזירות אביו. מי שהיה אביו נזיר,

ואמר, נאכהער האט דער זון געזאגט, הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, אזוי האט דער זון געזאגט, אמר רבי יוסי, זאגט רבי יוסי, הרי אלו יפלו לנדבה, אין אזאן פאל ווען דער זון האט אויף זיך גענומען נזירות שפעטער,

מעות סתומים לנזירותו, און דער טאטע האט באשטימט מעות סתומים לנזירותו, ומת, און איז געשטארבן, זה הוא שמגלח על נזירות אביו, איז די משנה לכאורה אזוי ווי מיר האבן עס געלערנט, איז די משנה זייער שווער, דער שכל הפשוט איז דאך פונקט פארקערט, אמת טאקע, דאס איז טאקע הלכה למשה מסיני, דער דין וואס מגלח על נזירות אביו, אבער לאמיר נאר זען לויט אונזער שכל. אויב דער זון האט אויף זיך גענומען נזירות ווען דער טאטע האט שוין געהאט באשטימט די געלט, איז דא א סברא צו זאגן אז דער זון זאגט, איך נעם אויף זיך נאר נזירות, איך זאל נישט דארפן ברענגען קיין אנדער קרבן. דעריבער זאגן מיר, הרי זה מגלח על נזירות אביו. אבער דעמאלט אוואו דער טאטע איז א נזיר מיט דעם זון צוזאמען, איז דאך בשעת דער זון האט גענומען אויף זיך נזירות, האט ער דאך געטראכט פון וועמען זאל ער ברענגען די קרבנות, זאל עס זיין פון די אייגענע, דעמאלט איז די סברא אז ער זאל זיך נישט קענען אפשערן על נזירות אביו. אבער דיע זאך איז דאך הלכה למשה מסיני, איז נישטא קיין קשיא. אבער מיר וועלן צוגיין צו תוספות, תוספות האט א פארקערטע גירסא. לויט תוספות גירסא קומט טאקע אזוי אויס אז ווען זאגן מיר מגלח על נזירות אביו דוקא ווען ער האט אויף זיך גענומען נזירות נאכדעם ווי דער טאטע איז געשטארבן און בשעת די קבלת נזירות האט ער געזאגט הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא און מ'עט זען אין תוספות און מיר וועלן לערנען די גמרא ווייטער מוז מען לערנען לויט תוספות גר ש. האיש מגלח על נזירות אביו ואין אישה מגלחת, כיצד, מי שהיו הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו, ער און דער טאטע זענען ביידע געווען נזירים, און דער טאטע האט אפגעשיידט געלט ומת, און ער איז געשטארבן, רב יוסע אומר, זאגט רב יוסע, אין אזוין פאל, הרי אלו יפלו לנדבה, דעמאלט גייט די געלט לנדבה, בשעת קבלת הנזירות האט ער דאך נישט געוויסט ער קען זיך אפשערן אויף די נזירות פון טאטן, דער טאטע האט דאך געלעבט, איז דאך אליין געווען א נזיר, הרי אלו יפלו לנדבה. ואיזהו שמגלח על נזירות אביו, ווען איז דא א דין אז דער זון קען זיך אפשערן אויף די נזירות פון זיין פאטער, הרי שהיה אביו נזיר אז דער טאטע איז געווען א נזיר, והיו לו מעות סתומים און דער טאטע האט געהאט באשטימט געלט וואס געבן פאר די קרבנות, ומת, און דער טאטע איז געשטארבן. ואמר, נאכדעם ווי דער טאטע איז געשטארבן האט דער זון געזאגט, הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו שמגלח על נזירות אביו, איז דער ערשטער דין איז אז אויב ביידע זענען געווען צוזאמען נזירים, דעמאלט טוט ער זיך ניט אפשערן על מעות אביו,

ואם בחיי אביו אינו מגלח דאס איז אונזערע סברה, אבער ווי מען זעט ווי די גירסא איז, איז נישט קיין קלארע זאך אז ס'איז א מחלוקת פון רבי יוסי מיטן תנא קמא, איך קען לערנען אז די גאנצע משנה זאגט דער תנא קמא, אזוי ווי איך לערן יעצט דא, וואס איז געשטאנען דא אז מי שהיו הוא ואביו נזירים ומת זאגט רבי יוסי דעמאלט איז יפלו לנדבה, ווער זאגט אנדערש? איך זעה נישט ווער זאל זאגן אנדערש. גמרא, פרעגט די גמרא, מאי טעמא? מיר האבן די משנה געלערנט, נאר א איש מגלח על נזירות אביו אבער די אישה טוט זיך ניט אפשערן על נזירות אביה, וואס איז דער טעם פון דעם? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן גענטפערט, הלכה היא בנזיר, דאס איז הלכה למשה מסיני בנזיר, אז דער איש מגלח על נזירות אביו, אבער נישט די אישה. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס האב איך, וואס דארפסטו צוקומען צו הלכה, איך פארש ווייס אליין מצד כח סברה אז א טאכטער שערט זיך נישט אפ. על נזירות אביו, דבן יורש את אביו, א זון ירשנט דעם טאטן, בת לא, און א טאכטער נישט, פארשטייט זיך דאך אליין אז דער בן ירשנט די געלט פון טאטן איז ער מגלח על נזירות אביו. זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך דלית ליה אלא בת, דער טאטע האט איבערגעלאזט נאר א טאכטער, ווער איז דעמאלט דער יורש? די טאכטער, אויב ס'איז נישט דא קיין בנים איז דער יורש די טאכטער, מהו דתימא װאָלט איך געװאָלט מײנען, יורשים גמירי לה, אַז ס'איז דאָ און מע זאָגט, אַז די יורשים טוען זיך אָפּשערן על נזירות אביו, זאָל זיך די בת אױך אָפּשערן. קא משמע לן לאָזט ער מיר הערן הלכה, אַז די הלכה איז נאָר געװעזן נאָר בן, אָבער נישט בת. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט פליגי רבנן עליה דרבי יוסי צי קריגן די רבנן אויף רבי יוסי'ן ווייל עס שטייט אין די משנה רבי יוסי אומר ווייזט אויס פון דעם לשון אז רבי יוסי זאגט אנדערש ער קריגט אויף די רבנן. או אדער לא פליגי אדער זיי קריגן זיך אינגאנצן נישט, פארוואס זאל איך זאגן אז רבי יוסי קריגט, ווייל אויב איך זאל זאגן די רישא זאגט אויך רבי יוסי, וואלט געדארפן שטיין אדער אין דער רישא רבי יוסי אומר, אדער ס'וואלט געדארפן שטיין אין דער סיפא דברי רבי יוסי, אז ס'שטייט אינמיטן רבי יוסי ווייזט אויס אז ביז אהער זאגט נישט רבי יוסי. או אדער לא פליגי, אדער מיר וועלן זאגן אז זיי קריגן זיך נישט. אלעס זאגט רבי יוסי. ואם תימצי לומר פליגי, אויב כ'וועל זאגן זיי קריגן יא, וויל איך וויסן ארישא, זיי קריגן זיך אויף דעם ערשטן דין, וואס איז געשטאנען דעם ערשטן דין, לויט אונזער גירסא, לויט ווי תוספות איז גער' גורס, אז אויב ביידע זענען נזירים, האלט דאך רבי יוסי, אז דעמאלט טוט ער זיך ניט אפשערן על מעות אביו. זאגן די רבנן, ניין, אפילו דעמאלט איז ער אויך מגלח על מעות אביו. דאס הייסט אז דער לויט די רבנן איז דער דין אז ס'איז נישט קיין חילוק צי ביידע זענען געווען צוזאמען נזירים, צי ער איז געווארן א נזיר אחר מיתת אביו, שטענדיג איז ער מגלח על נזירות אביו. או אדער אסיפא, אזוי ווי דער ראש איז מסביר אסיפא, אז די רבנן קריגן אז זיי האלטן אפילו נזיר אחר מיתת אביו, די סיפא רעדט זיך דאך בנזר אחר מיתת אביו, האלטן זיי אויכעט אז אינו מגלח, ווייל זיי האלטן נישט אז ס'איז דא אזא הלכה האיש מגלח על נזירות אביו, זיי האלטן ס'איז נישט דא קיין אזא הלכה. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר דאס פושט זיין, מיר האבן געלערנט כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו, ווען האט מען געזאגט אז איש מגלח על נזירות אביו? מי שהיה אביו נזיר, דער טאטע איז געווען א נזיר, והפריש אביו מעות לנזירותו, און דער טאטע האט אפגעשעט געלט פאר זיין נזירות, און עס רעדט זיך אז זיין געלט וואס ער האט אפגעשעט, ווי עס שטייט אין דער משנה, מעות סתומים, ער האט נישט באשטימט וועלכעס איז ביי חטאת און וועלכעס איז ביי עולה און וועלכעס איז ביי שלמים, ומת, און דער פאטער געשטארבן ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו אז ער האט אויף זיך גענומען נזירות לאחר שמת אביו, דא איז דער דין שמגלח על מעות אביו, דא איז די גרסה ווי דער תוספות איז גורס די גמרא, אבל, אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים, ער און זיין פאטער זענען ביידע געווען נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, דעמאלט זאגן מיר שערט ער זיך נישט אפ על מעות אביו, דעמאלט הרי אלו יפלו לנדבה, דעמאלט פאלט די געלט אריין לנדבה, דברי רב יוסי, אזוי האלט רב יוסי, אין רב יוסי האבן מיר נישט קיין שום חידוש, די זעלבע זאך ווי מיר האבן געלערנט אין דער משנה, לויט דער גרסה פון תוספות. ר' אלעזר ור' מאיר ור' יהודה אמרו, זהו שמגלח על מעות אביו, אויך דער, דעמאלט ווען הוא ואביו נזירים, דעמאלט איז אויך דער דין אז מגלח על מעות אביו, ווייל די רבנן האלטן אז די נזירות איז געוועזן אויף ביידע זאכן, די ביידע זאכן, זהו דער אויכעט, אויך דער אויכעט, זהו די טייטש דער אויכעט, אזוי וועט איר זען ווייטער ס'לשון פון תוספות, וואס תוספות זאגט, אין דעם תוספות בעי רבה יש לו שני בנים, זאגט דאך תוספות בפירוש, אז לויט די רבנן איז אויכעט ווען ער איז געווען א נזיר בחיי אביו, איז אויך דער זעלבער דין. ווייל איך קען דאך נישט, ווייל די שאלה אין גמרא איז דאך אזוי געווען, צי זאגן מיר די רבנן קריגן אסיפא אויכעט, און זיי האלטן בכלל נישט דעם דין פון הלכה בנזיר, אדער זיי קריגן נאר אויף די רישא, און וואס דען, וואס די רישא רעדט זיך אין די משנה, ווען ביידע נזירים אויף דעם קריגן זיי, אבער אויף די סיפא קריגן זיי נישט, קומט אויס שטענדיג שערט מען זיך אפ.

דאך פשוט און דא ווייס איך זיכער דבן ולא בת, וואזשע פרעגט די גמרא מאי טעמא, ס'איז דאך א סברא פשוטה בן ולא בת, וואזשע האט די גמרא געפרעגט מאי טעמא, שטענדיג אז די גמרא פרעגט מאי טעמא ווייל ס'איז עפעס נישט גלאטיג, ווייל די סברא איז נישט קיין סברא, אז די דין זעהט אויס פעלט די סברא, און צריכים לומר דארף מען זאגן דרבי יוחנן גופא אמרה, אז רבי יוחנן אליין האט געפרעגט מאי טעמא אמר רבי יוחנן, נישט ס'האט מיר עפעס געארט. ווייל אן רבי יוחנן וואלט איך געווען ניט ב פארשטיי איך אליין די סברה. כהך דפרק אלו מציאות וכמה אמר ר' יצחק קב בארבע אמות. אם תמצא לומר פליגי רבנן עליה דרבי יוסי, אויב דו וועסט זאגן די רבנן קריגן אויף רבי יוסי, פארוואס זאל איך אזוי זאגן זיי קריגן? ווייל עס ווערט דאך נישט דערמאנט וואס די רבנן זאגן נאר מדקתני במתניתין שטייט אין דער משנה רבי יוסי אומר, משמע פון דעם ווייזט אויס דפליגי רבנן עליה. ווייל אויב זאל נישט קריגן א אלעס זאגט רבי יוסי דארף שטיין אדער אין די רישא פון די משנה רבי יוסי אומר אדער אין די סיפא דארף שטיין דברי רבי יוסי ואם תמצא לומר פליגי רבנן צי ארישא זיי קריגן דקאמר רבי יוסי אם נדר בחיי אביו אינו מגלח ואמרי רבנן דמגלח בכל ענין אז ס'איז נישט קיין חילוק צי ער האט גענומען נזירות לאחר מיתת אביו צי בחיי אביו שטענדיג שערט מען זיך אפ או אסיפא דקאמר דנדר לאחר מיתה, די סיפא וואס די רבנן זאגן מען האט געמאכט א נדר לאחר מיתה, זאגט רבי יוסי מגלח על נזירות אביו, ואמרי רבנן אינו מגלח, פארוואס? ווייל זיי האלטן בכלל נישט אז ס'דא אזא מין הלכה ביי נזיר, טאָ שמע, דער רשע פּליגע! אַ, דער רש זאָגט עס איז דאָך אַזױ קלאָר, אױ אַ ספֿר דער פֿילע נו זרח אַ מיסע סבֿ אױף אײנעם אַ געלעכט בלעסל אַ לאַך. אַזױ איז לשון גמרא װײַזט אַזױ אױס אױכעט. װײַל, טאָ שמע, ווייל אויב איך זאל טייטשן אז זיי קריגן נאר אויף די רישא און וויאזוי וועל איך טייטשן? איך וועל טייטשן או אסיפא, איז דאך די טייטש סיי אויף די ספר קריגן זיי און סיי אויף די רישא, ווייל אין די רישא ווען זענען געווען ביידע אין נזירות בחייהם, האלט דאך רבי יוסי אז מען קען נישט, און אין די סיפא האלט ער מען קען יא, און זיי קריגן אויף די סיפא, פונקט פארקערט, קריגן זיי דאך נישט בלויז אויף די סיפא, קריגן זיי דאך סיי אויף די רישא סיי אויף די סיפא. האט דאך געדארפט שטיין דאס לשון גמרא אנדערש, אם תמצא לומר פליגי ארישא, או יודע בין ברישא בין בסיפא, אז די גמרא פרעגט נאר אסיפא, ווייזט אויס אז אויף די רישא, אז די אנדערע שאלה איז אז זיי קריגן זיך נאר אויף די סיפא, אבער די רישא זענען זיי מודה און נישט מגלח על נזירות אביו, תא שמע, דארישא פליגי דער זון מגלח כיצד אמרו האיש מגלח על מעות אביו שטייט מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו און דער טאטע האט אפגעשיידט מעות געלט לנזירותו ומת ואמר האט געזאגט הריני נזיר על מנת שאגלח איך זאל זיך אפשערן על מעות אבי אויף די געלט פון מיין טאטן מגלח על מעות אביו אזוי איז מען גורס אבל מי אזוי דעמאלט דאס זאגט דאך רבי יוסי דאס

שמגלח על נזירות אביו אז דארט איז אויך אזוי אדער דעם וברוב ספרים היא משובשת און רוב ספרים האבן די ברייתא פארגרייזט גמרא בעי רבה האט רבה געפרעגט א שאלה. יש לו שני בנים נזירים אז דער טאטע האט צוויי זין נזירים. לויט רבי יוסי'ן דארף איך איינלערנען אז די שאלה איז ווען האבן זיי אויף זיך גענומען נזירות, נאכדעם ווי דער טאטע איז געשטארבן? ווייל אויב פריער קען מען זיך דאך בכלל ניט אפשערן על מעות אביו. יעצט לויט די רבנן איז נישט קיין חילוק, קען איך אויך איינלערנען בחיי אביהם. מאי, ווי איז דעמאלט דער דין? צי זאגן מיר הילכתא גמירי לה, ס'איז דא אזא הלכה, כל דקודם מגלח, ווער עס וועט זיך פריער אפשערן דער טוט זיך פריער אפשערן, דער וואס האט פריער גענומען די נזירות, יא, דער וואס האט פריער גענומען די נזירות. רש"י זאגט בפירוש אז די טייטש איז מי שקדם לידור נזירות בתחילה, ווער עס האט כל דקודם דער וואס האט אויף זיך פריער גענומען נזירות מגלח דער זאל זיך אפשערן, אזוי גורס דער ב"ח, או דילמא אדער ירושה גמירי לה אז דאס איז אן ענין פון ירושה, און אויב ס'איז אן ענין פון ירושה פלגא הוה, טוט מען זיך צוטיילן, דער נעמט א העלפט און דער נעמט א העלפט. בעי רבא, האט רבא געפרעגט, אויף דעם צד אפילו איך זאג ירושה, איז דאך דא א חילוק ביי ירושה, א בכור נעמט צוויי חלקים, דאס הייסט אז ס'איז דא פיר קינדער, צעטיילט מען עס אויף פינף חלקים, און דער בכור נעמט צוויי און יעדער איינער נעמט איינס. איז אזוי, אויב איך זאג קודם, דער וואס האט פריער גענומען נזירות מגלח, וועט די אנדערע שאלה פון רבא נישט זיין קיין שאלה, נאר רבא פרעגט די שאלה, אויב איך זאג ירושה גמירי לה און מ'טוט זיך צעטיילן, דעמאלט פרעגט ער, בכור ופשוט מאי, צי זאָגן מיר הילכתא גמירי לה, דאָס װאָס מען צעטײלט זיך פאַר בײדע, דאָס איז הלכה למשה מסיני, והילכך דעריבער לא בעי גלוחי לפום מאי דשקיל, װעט דער בכור נישט נעמען די צװײ חלקים, ס'איז נישט גלײך װי אַנדערע. ירושות, איז דער בכור וועט נישט קענען נעמען מער פון דעם או מער ווי דעם פשוט. או דילמא, אדער ירושה היא, אז די געלט וואס איז געבליבן פון טאטן האט א דין פון ירושה, אז דאס איז געווען די הלכה, ס'איז ממש ירושה, וכי היכי דשקיל פי שניים, אזוי ווי ביי ירושה נעמט זיך די בכור צוויי מאל אזוי פיל ווי א פשוט הכי מגלח וועט ער זיך אויך דא אפשערן וועט ער נעמען צוויי חלקים. ואם תמצא לומר אויב דו וועסט זאגן ירושה היא אז ס'האט א דין ווי ירושה ולפום דשקיל מגלח וויפל ער נעמט שטענדיג ירושה צוויי חלקים וועט ער אויך פון די מעות סתומים אויכעט נעמען צוויי חלקים דו'סט אזוי אויך וועלן זאגן וויל איך וויסן ובחולין הוא דאית ליה פי שניים איז די טייטש אויב דער טאטע האט אויף זיך אפגעשיידט די געלט מיט דעם לשון וואס ווייזט נישט אויס קיין הקדש ער האט געזאגט מעות אלו לנזירותי דעמאלט נעמט ער פי שניים אבל בהקדש אויב ער האט געזאגט הרי אלו לקרבנות נזירותי אזוי לערנט תוספות בהקדש לא דעמאלט איז נישט דא די הלכה ס'איז דאך אן ענין פון הלכה די הלכה איז נאר געווען אין אזא אופן או דילמא אדער כיוון דקני ליה לגילוח, ווייל און מיר זאגן דאך אז מען האט עס אים מקנה געווען ער זאל זיך אפשערן, לא שנא, איז נישט קיין חילוק וועלכע לשון דער טאטע האט באשטימט די געלט, צי ער האט געזאגט לנזירותי, צי ער האט געזאגט לקרבנות נזירותי. שטענדיג איז דער דין מען טוט זיך אזוי איינטיילן ווי דער דין פון ירושה איז. נאך א שאלה דא אין גמרא. אביו נזיר עולם, דער טאַטע איז אַ נזיר עולם, דער דין איז דאָך ביי אַ נזיר עולם, הכביד שערו, נזיר עולם ענדיקט זיך קיינמאָל נישט די נזירות, אָבער ווען די האָר ווערן אויף אים שווער, ווי מיר האָבן געהאַט אַ מחלוקת ווען דאָס איז, צי נאָך אַ יאָר, צי נאָך אַ חודש, ברענגט ער קרבנות און ער טוט זיך אָפּשערן, איז דאָך דאָ אַ מחלוקת פון רש"י מיט תוספות, צי נאר מיקל אביסל אפשערן צי אינגאנצן איז דער טאטע האט באשטימט די געלט פאר די קרבנות איז געווען א נזיר עולם והוא און דער זון האט אויף זיך גענומען נזיר סתם א שלושים צי שישים צי מער דער עיקר נישט קיין נזיר עולם.

אז ביידע זענען געווען סתם נזירות, או דילמא אדער לא שנא, איז דא דא אין דעם צוויי פשטים, לכאורה אז אויב איך וועל זאגן כי גמירין הילכתא בסתם נזירות, האט דאך די גמרא אויך געקאנט פרעגן די זעלבע שאלה ווען דער טאטע איז נזיר עולם און דער זון איז אויכעט נזיר עולם, לערנט טאקע תוספות אין איין פשט אז ער האט טאקע געקאנט פרעגן אזוי אויכעט. ס'הייסט אז די הלכה נאר געווען ביי סתם נזירות און ביי ביידע זענען נזיר עולם אפשר נישט דא די הלכה אדער תוספות זאגט מען קען לערנען אז דעמאלטס איז א פשיטא טוט זיך אפשערן ווייל עס איז חד גוונא לנזירות איז א סברא אויף דעם איז געוועזן די הלכה. יעצט נאך א שאלה. ואם תמצא לומר אז דו וועסט זאגן הכא אידי ואידי נזירות טהרה, כאטש ס'איז נישט די גלייכע נזירות, אבער דאך ביידע איז דאך געווארן אפגעשערט אויף נזירות טהרה. בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א שאלה, אביו נזיר טמא, דער טאטע איז געווען א נזיר טמא, ער איז געווען א נזיר אין מיטן טמא געווארן, און ער האט באשטימט געלט פאר די ציפורים און ברענגען אן אשם, והוא נזיר טהור, צו זאגן מיר קען ער נוצן דיע געלט וואס דער טאטע האט געהאט. אפגעשערט אויף די נזירות וואס א נזיר ברענגט ווען ער איז געווארן טמא. א צווייטע פשט לערנט תוספות אז מען מיינט אזוי, דער טאטע איז געווען א נזיר טמא און ער האט שוין געברענגט נאכדעם ער איז געווארן ריין פון די טומאה, מען האט אויף אים געשפריצט דעם דריטן דעם זיבעטן, האט ער שוין געברענגט די קרבנות, און ער האט אנגעהויבן צו ציילן נזירות טהרה, און ער האט באשטימט די געלט אויף נזירות טהרה, י י והוא נזיר טהור, איז דא אז די פשט איז אזוי, כאטש דער טאטע האט זיך עס אויך באשטימט אויף נזירות טהרה, אבער ס'איז נישט גלייך, ווייל דעם טאטנ'ס נזירות טהרה האט ער אנגעהויבן צו ציילן נאך טומאה, אבער ביי אים איז עס גלייך אנגעהויבן צו ציילן. אדער נאך א שאלה, אביו נזיר טהור, דער טאטע איז געוועזן א נזיר טהור און ער האט באשטימט געלט, והוא נזיר טמא, און דער זון איז נזיר טמא, מאי, צו קען דער זון ברענגען די קרבנות וואס א נזיר טמא ברענגט, דעם אשם און די צוויי שני ציפורים, פון דיע געלט וואס דער טאטע האט באשטימט אויף נזירות טהרה? תיקו, הדרן עלך מי שאמר הדרן עלך מי שאמר. תוספות, בעי רבה יש לו שני בנים נזירים לרבי יוסי שנדרו אחר מיתת אביהם, ווייל רבי יוסי זאגט דאך ווען איז די הלכה דווקא נדרו אחר מיתת אביהם, ולרבנן איז די שאלה גם בחיי אביהם, ווייל די רבנן זאגן דאך אז די הלכה איז סיי נדרו אחר מיתת אביהם סיי בחיי אביהם, הלכתא גמירי לה, צי דאס איז א ענין פון הלכה ולא כדין חלוקה בשוה, וכל דקדים גלח וכל הקודם מהם זכה בהם, דער ראש לערנט כל הקודם מיינט מען דער וואס נעמט אויף זיך פריער נזירות, און תוספות לערנט דער וואס האט זיך איז אויך געכאפט פריער האט זוכה געווען ופלגא הוי אדער איך זאג ס'איז אן ענין פון ירושה פלגא מען צוטיילט זיך זה נוטל החצי וזה נוטל החצי כמו בשאר ירושות ווי ביי אנדערע ירושות בעי רבא גורס רבינו תם וראשון ביי דעם ערשטן בין איך גורס רבה בכור ופשוט נזירים מאי הלכתא גמירי ולא מן הדין, הכא דלא בעי לגלוחי דארף מען זיך ניט אפשערן לפי מה דשקיל, ואף על פי דשני פשוטים פלגא אפילו מ'וועט זאגן דארט איז די הלכה מען זאל זיך טיילן ווייל ס'איז אן ענין פון ירושה מכל מקום אינו כשאר ירושה הכי נמי דאחד פין שיטול הבכור פי שניים, והכא נמי לא מוציא לתגלחתו לפי מה דשקיל כשאר נכסים ווייל ס'איז נישט גלייך ווי אנדערע ירושות, או דילמא ירושה גמירי, אדער מיר וועלן זאגן אז דאס איז ווי אנדערע ירושות, כי היכי פי שניים ממעות שהפריש אביו לקרבנות נזירותו, די כי היכי מעקט מען אויס, דנוטל ער נעמט פי שניים ממעות שהפריש אביו לקרבנות נזירותו. ואם תמצא לומר אויב דו וועסט לערנען בחולין הוא דאית ליה פי שניים פירש רבינו תם בחולין מיינט מען דאומר לשון חולין ער האט געזאגט אז ווען ער האט באשטימט די געלט האט ער געזאגט לשון חולין ולא לשון הקדש דאומר ער האט געזאגט מעות הללו לנזירות אבל בהקדש לא אילו אמר אלו לקרבנות נזירותי או דילמא דכיון דקני ליה לגלוח לא שנא ואפילו אומר אלו לקרבנות נזירותי דמוכח עס ווייזט אויס לשון הקדש די זעלבע דין אביו נזיר עולם והוא נזיר סתם או איפכא דער טאטע איז געווען נזיר סתם און ער נזיר עולם כי גמירי הלכתא בסתם נזיר אויב אזוי און ביידע זענען געווען סתם נזיר די הלכה אויב אזוי איז מצי למבעי קען אויך האבן די שאלה דאביו והוא נזיר עולם איי דארטן קען איך דאך אויך פרעגן די זעלבע שאלה אוי זאגט תוספות שמא קען זיין ווען ביידע זענען א נזיר עולם שמא פשיטא דמגלח כיוון ששמו אב ובן ששמו אב ובן בחד גוונא נזירות אדער מען קען לערנען דעם נאמען יעצט ששמו אב ובן בחד גוונא נזירות

נאכער איז דער טאטע געשטארבן מהו שיוסיף בנו על אותם מעות צו דער זון קען מוסיף זיין אויף די געלט להביא חטאת עולה שלמים לנזירות טהרה. אי נמי מ'עט לערנען א צווייטן טייטש אביו נזיר טמא. וחזר און דער טאטע האט אנגעהויבן והתחיל למנות נזירות טהרה הואיל ונטמא, ווייל האט דער טאטע דאך פריער געווען טמא, לא הוי דאן איז עס נישט גלייך דעם נזירות דבן דלא נטמא, ווייל איז דער זון דאך נישט געווארן טמא, דעריבער לא מגלח. אדער דער לעצטע שאלה אין גמרא איז אביו נזיר טהור והפריש מעות, דער טאטע האט באשטימט געלט והוא נזיר טמא,